פֿון אונדזערע קינדער, פֿון אונדזער זון, אונדזער ערשט קינד, ווען ער איז געווען זייער יונג, האָבן מיר געפֿונען אַ קינדהיטערין, וואָס זאָל רעדן ייִדיש מיט אים, און זי איז געווען פֿון בערדיטשעוו, און איך געדענק ביזן הײַנטיקן טאָג, אַז זי האָט אים גערופֿן אַ וואוילער יאָט. איצט, יאָט אַפֿילו איז אַ וואָרט, וואָס מע הערט זעלטן ווען אין וואָס פֿאַר אַ דיאַלעקט ס'זאָל נישט זײַן, חוץ איך בין אַבֿרהמל גאָר אַ וואוילער יאָט. אָבער יאָט האָב איך קיינמאָל נישט געהערט, אָבער איך האָב באַלד אויסגעפּלאָנטערט וואָס זי זאָגט. עס איז אַזוי ווי אַ וואוילער יאָט איז לייק אַ.